אלרייט. ס'איז אריינגעקומען אסאך שאלות, אזוי ווי איך האב געזאגט פאריגע וואך, איך גיי נישט ענטפערן אלע שאלות וואס איז אריינגעקומען, ווייל קודם איז עס פון אנדערע טאפיקס, מיט ש, מ'וועט אנקומען, מ'וועט אנקומען, הא? די אימעיל אדרעס איז?
ראביי ניימאן קיו ען עי. ראביי ניימאן קיו ען עי. עט דזשימעיל דאט קאם. סאו מ'זאל פרעגן אפילו מ'זעט מען באקומט נישט קיין ענטפערס אבער אם ירצה השם ס'וועט, מ'וועט נאך אנקומען. כ'האב פנים פאריגע וואך האב איך דערמאנט. די די זיי האבן אינמיטן די געדענקסט די די די די אימעיל פון יענע פרוי ס'האט געשריבן די גאנצע זאך אז די מאן אז די מאן האט געטראפן די מאן קוקט אויף זאכן וואס מ'טאר נישט האט זי מורא אז בשעת ווען מ'איז צוזאמען טראכט מען טראכט מען פון אנדערע שוין האב איך האב איך אביסל גערעדט וועגן דעם שוין האבן אסאך אריינגעשיקט די שאלות וועגן די וועגן די נושא שוין האט מען זיך אנגעכאפט אויף עפעס שוין. שוין לאמיר שרייבן אזוי, בקיצור זיי שרייבן די ערשטע וואס איר, די אנדערע קען איך שוין אויסלאזן. יא, קודם וויל מען געבן הכרת הטוב אז מען ענטפערט אויף די שאלות פון ליל שישי, ס'איז א מורא'דיגע זאך, מען קען מען קען ענטפערן שאלות, מען קען פרעגן שאלות אפילו מען קען נישט פרעגן די ארגינעלע רב, און מען שעמט זיך, און זיי פרעגן זאגן זיי ווייסן אז איך ווייס נישט פון וועמען מען רעדט, ממילא זענען זיי קאמפארטעבל צו פרעגן די שאלות, ממילא. במילא וויל מען שוין פרעגט ער, ער טענה'ט אזוי אז דאס וואס האב איך געזאגט פאריגע וואך אז אויב מען טראכט נישט פון אויב מען האט א עכטע קשר מאן און ווייב האבן א עכטע קשר נפשי איז ממילא איז דעמאלס קומט נישט אויס אפילו צו טראכטן פון אנדערע אזוי האב איך געזאגט פאריגע וואך איך האב געזאגט די די גאנצע פראבלעם ווען איינער טראכט פון אנדערע איז ווען ער האט נישט קיין עכטע קאנעקשאן מיט זיין ווייב ווען איינער האט א עכטע קאנעקשאן מיט זיין ווייב דאס איז אהבה, ממילא נישט אינטערעסירט אפילו צו טראכטן פון אנדערע. איינער האט מיר געפרעגט א קשיא, אז אין שולחן ערוך שטייט מ'טאר נישט טראכטן פון אנדערע, איז לכאורה וואס מיינט עס צו זאגן? לכאורה מיינט עס צו זאגן אז בשעת, דורכ'ן טאג דארף מען האבן שמירת עיניים, מ'זאל נישט זען קיין אנדערע פרויען, ווייל מ'וועט יא זען אנדערע פרויען, וועט מען אויטאמאטיש טראכטן בשעת מ'איז מיט די ווייב פון אנדערע פרויען, פרעגט ער לויט ווי כ'האב געזאגט פאריגע וואך, וואס איז די פראבלעם? מ'קען זען אנדערע פרויען און מ'גייט נישט טראכטן פון אנדערע, ווייל.

קיצור די די יישר כוח מיט די זאכן גיי איך אויסלאזן יא, לאמיר גיין סטרעיט צו די שאלה, יא די ש ער שרייבט אזוי ער שרייבט איך איך בין א גרוש איך בין שוין געגט זאגט ער פינף יאר און איך האב מורא חתונה צו האבן נאכאמאל, זאגט ער פארוואס איך האב מורא צוזאמען מיט מיין ווייב איך גיי חתונה האבן א צווייטע מאל וועל איך טראכטן פון מיין ערשטע ווייב און ממילא שטייט שולחן ערוך אז מ'טאר נישט און ס'שאדט פאר די קינדער, סאו איך וויל ווארטן נישט חתונה צו האבן ביז איך גיי אינגאנצן פארגעסן פון מיין ערשטע ווייב, און איינמאל איך וועל זיין זיכער אז איך האב פארגעסן פון מיין ערשטע ווייב דעמאלטס וועל איך קענען חתונה האבן, סאו איך טריי אלעמאל צו פארגעסן ווי אזוי מיין ערשטע ווייב האט אויסגעזען, און די מער איך טריי צו צו שטארקן זיך צו פארגעסן קומט איר פיקטשער אריין אין מיין קאפ אריין, סאו איך ווייס נישט וואס צו טון, אפשר אפשר טאר ער טאקע נישט חתונה האבן, אדער אפשר מעג ער יא חתונה האבן, ער פרעגט, יא, א דריטער האט געפרעגט די שאלה, אז ס'שטייט אין שולחן ערוך אז בשעת ווען מען איז צוזאמען מיט די ווייב טאר מען נישט טראכטן פון אנדערע, און יעדע מאל אזוי להכעיס, יעדע מאל מען איז צוזאמען מיט די ווייב קומט אריין דווקא יעדע מאל, אזוי כאילו כאילו אז בדווקא אזוי אזוי ווי בדווקא אזוי ווי איינער שטייט מיט א דאס און שטופט אריין א א פיקטשער אין מיין אין מיין קאפ, סאו האב איך מחליט געווען איך הער אויף, איך טוה מער נישט, איך בין מער נישט מיט מיין ווייב, איך קען נישט, אז כ'טראכט אלעמאל אנדערע קען איך נישט, זאגט ער קודם סאיז מיר שווער פאר מיין ווייב און סאיז מיר שווער פאר מיר, זאגט ער סאיז זייער שווער, סאו פרעגט ער אפשר איז ער אבער גערעכט, אויב ער האט אזא פראבלעם טאר ער נישט וואוינען מיט זיין ווייב, אדער נישט, אפשר מעג ער יא, ער איז א אונס, אונס רחמנא פטריה, סאו פרעגט ער וואס איז די הלכה. כ'האב באקומען א אימעיל פון א פון א פרוי וואס האט די זעלבע שאלה, בקיצור די פרוי זאגט אז די כלה טיטשער האט איר געזאגט מען טאר נישט טראכטן פון אנדערע מענער, אזוי ווי אלעמאל להכעיס קומט אריין בשעת ווען בשעת ווען זי איז צוזאמען מיט איר מאן קומט אריין די דעליווערי בוי קומט אריין בקיצור שוין און בדווקא אזוי בדווקא די טעקסי דרייווער די דעליווערי בוי.

און מען, וואס הייסט, באמת וואלט מען געוואלט זיין מיט א צווייטע פרוי, לאמיר זאגן איינער איז קאנעקטעד מיט זיין סעקרעטערי, ער האט איר זייער ליב, ער וואלט באמת געוואלט זיין מיט איר, נאר ער קען נישט, ווייל ער איז חתונה געהאט צו זיין ווייב, סא ממילא טראכט ער אז ווען ער איז מיט זיין ווייב, דמיונ'ט ער זיך כאילו ער איז מיט מיט איר, דאס טאר מען נישט, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז די פשט, דו ביסט נישט קאנעקטעד מיט דיין ווייב, דו האסט נישט קיין קאנעקשאן מיט דיין ווייב, דו האסט א קאנעקשאן מיט א צווייטן, דאס איז די הלכה אין שולחן ערוך אז מען טאר נישט טראכטן פון א צווייטן.

די זעלבע זאך איז א פרוי, א פרוי דארף האבן א קאנעקשאן מיט איר מאן, לאמיר זאגן א פרוי ארבעט אין א פלאץ און זי האט א קאנעקשאן מיט איר באס, עכט וואלט זי געוואלט וואוינען מיט איר באס נאר זי קען נישט ווייל זי איז חתונה געהאט מיט איר מאן, סאו זי מאכט ווען זי גייט אריין אין בעט מיט איר מאן דמיונ'ט זי כאילו זי איז מיט יענער, דאס טאר מען נישט, יא? דאס איז פשט, זי האט נישט קיין קאנעקשאן מיט איר מאן, אבער אויב בשעת ווען זי איז מיט איר מאן זי ווייסט אז זי איז מיט איר מאן, נאר וואס דען, די דעליווערי בוי, אזוי ווי דווקא, די דעליווערי בוי קומט אריין אין איר קאפ אדער די טעקסי דרייווער, זאל די טעקסי דרייווער אריין קומען, ס'איז אקעי, ס'איז נאו פראבלעם, ס'קען קומען פארקערט, זאלסט נישט טרייען אפילו ארויסצופושן פון קאפ, האסט אמאל געהערט פון מענטשן וואס זיי קאמפלעינען אז אלעמאל וואס זיי הייבן אן צו דאווענען שמונה עשרה קומט אריין א צלם אין קאפ, אמאל געהערט אז ווען מ'בוקט זיך מודים בדווקא קומט אריין א צלם אין קאפ, סאו איך זאג פאר די מענטשן, רוף אריין די צלם, פאר דו שטעלסט זיך דאווענען שמונה עשרה, ברענג אריין א צלם אין קאפ, אבער נישט סתם א צלם, א צלם מיט א גאלדענע צלם מיט מיט מיט מיט דימאנטן שטיינער וואס בליטשקענען, און ווען דו בוקסט דיך, בוק דיך פאר דער צלם, יא מען מעג, יא יא יא יא, בוק דיך פאר די צלם, יא, איינמאל מען טוט עס אזוי קומט שוין נישט די צלם מער אריין אין קאפ אריין, די רגע וואס א מענטש טרייט דווקא נישט צו טראכטן פון די צלם, דעמאלס קומט עס, די זעלבע זאך די מער מען וויל נישט טראכטן פון די פרוי, פון א צווייטע פרוי, פון די דעליווערי בוי, דעמאלס גייט די דעליווערי בוי אריין קומען אין קאפ אריין, אבער. אבער נאכאמאל, אבער ס'דארף גיין אזוי, יא, אז די פרויען זיי זאגן מיר, זיי האבן שוין געטרייט צו טון די עצה, דער רב מיינט, און ס'גייט נאך אלץ נישט ארויס פון קאפ, כ'האב עס געהערט ביי די דאווענען אויך, כ'האב מחליט געווען כ'קען באשטיין צו האבן די צלם אין קאפ און ס'נאך אלץ דארט, ס'ארבעט נישט דיין עצה, האב איך געזאגט ווייל דו קענסט נישט באשטיין צו האבן א צלם אין קאפ, זעסט אז דו ווילסט עס נישט אין קאפ, ווען דו ווילסט עס ווען קענסט באשטיין צו האבן אין קאפ וואס קומסטו פאר פרעגן א עצה ס'זאל ארויסגיין פון דיין קאפ, איז די פשט אז עכט ווילסטו עס נישט. סאו א מענטש דארף מאכן זיין ס'איז אקעי, זאל זאל עס זיין, סאו און פארקערט א מענטש דארף וויסן אזוי, די מער א מענטש וויל ארויס ווארפן די מחשבות, די מער א מענטש ווארפט עס ארויס קומט עס צוריק אריין, יא ס'איז באקאנט די מעשה איינער קומען אזוי פארציילט מען, כ'ווייס נישט צו ס'אמת די מעשה אבער ס'איז א גוטע מעשה, איינער קומען צום בית ישראל פון גער אז ער האט שלעכטע מחשבות, עס איז געווען ערב ראש השנה האט ער אים געזאגט אז האט ער אים געזאגט ראש השנה טראכט נישט פון עפרון, וועסט נישט טראכטן פון עפרון ביסט א געהאלפענע. אקעי, אזא גרינגע עצה. גוט. קומט מארגן אינמיטן טאג, וואס האט נאר דער רבי געזאגט? זאל נישט טראכטן פון עפרון. אה, איך האב נישט געטארט טראכטן פון עפרון, ווארט עפרון, איך האב יעצט געטראכט פון עפרון, די רגע וואס איך טראכט פון עפרון, איך וויל נישט טראכטן פון עפרון, איך וויל נישט טראכטן, אז יעצט ווען דו ווילסט נישט טראכטן פון עפרון, טראכט איך פון עפרון, סאו א גאנצן טאג ביי די תקיעות, מיט די גאנצע דאווענען איז געווען ביזי, איך טראכט יא פון עפרון, איך טראכט נישט פון עפרון, אזוי דער עפרון האט זיך געדרייט ביי אים אין קאפ, און ער קומט אריין מוצאי יום טוב צום רבי'ן, רבי, גאנץ ראש השנה איז עפרון געווען אין מיין קאפ, האט ער מיר געפרעגט פארוואס, וואס האסטו איינגעשטויסן מיט עפרון? מאכסט ביזנעס מיט אים, און וואס וואס האסטו מיט עפרון? ניין, ווייל דער רבי זאל נישט טראכטן פון עפרון, די מער איך האב נישט געוואלט טראכטן, זאגט ער איך האב דיר דאס געוואלט ווייזן, מחשבות, די מער א מענטש וויל נישט טראכטן פון מחשבות, ווייסט מען ווארפט עס ארויס פון די פראנט ענטרענס, פאר מען האט אים נאך ארויסגעווארפן איז ער שוין צוריק פון די בעק ענטרענס, מחשבות איז א זאך וואס מען דארף מסיח דעת זיין, דאס הייסט שלעכטע מחשבות, דאס הייסט א מענטש טרייט און פושט ארויס די שלעכטע מחשבות פון קאפ, די מער א מענטש פושט עס ארויס די מער קומט עס אריין, האט ער מסביר געווען, א מענטש דארף מסיח דעת זיין, א מענטש דארף אזוי ווי איי דאנט קעיר, ווייל אזוי ווי מחשבות קומען אריין אין קאפ אפילו עס קומען אריין מחשבות פון שלעכטע מחשבות, א מענטש טאר נישט טראכטן, וואס די מענטש דארף טון איז טראכטן פון א צווייטע זאך, טראכטן אדער פון א שטיקל גמרא, אדער וואס כ'האב געגעסן נעכטן ביי סאפער, אדער וואס די חבר האט מיר געזאגט, אדער וואס איז וואס טוט זיך די פאליטיק אין די וועלט, פון ביידן מיט טראמפ, אדער כ'ווייס נישט וואס. אזוי ווי פארן ווייטער, יעצט א האלבע מינוט ארום גייט עס נאכאמאל אריינקומען, נאו פראבלעם, איך גיי אבער א גאנצע צייט פארן ווייטער. די מסביר, מחשבות איז נישט א זאך וואס מען מעג ארויסווארפן פון קאפ, מען דארף פלעין מסיח דעת זיין, ווען ווען מען טרייט עס ארויסצואווארפן פון קאפ, דעמאלס קומט עס מער אריין אין קאפ. יא, אין די גוישע בוקס ברענגען זיי אלעמאל די משל פון די רעד עלעפענטס, יא, איינער איינער מישט א א טאפ פארינע, איך וויל נישט טראכטן פון א רעד עלעפענט, איך וויל נישט טראכטן פון א רעד עלעפענט, יא, עס עס וועט נישט אויפהערן צו מישן די די די די פארינע מ'וועט מישן א גאנצע טאפ פון רעד עלעפענטס, אזוי ארבעט עס, וואס א מענטש וויל נישט טראכטן טראכט זיך בדווקא. סאו למעשה מ'זאל נישט מאכן קיין עסק נישט צו טראכטן, איך ווייס איך וויל נישט טראכטן פון פון א צ ח, ס'טוט זיך בדווקא טראכטן. יעצט טאמער למשל מ'גייט טראכטן פון צדיקים, לאמיר זאגן ס'שטייט אזא זאך, נאכאמאל.

במילא די די די די דין וואס עס שטייט אין שולחן ערוך אז מען זאל נישט טראכטן פון א צווייטן, מיינט נישט צו זאגן אז מען טאר נישט יענע טאג קוקן, מען טאר מען דארף יענע טאג האבן שמירת עיניים, שמירת עיניים דארף מען יעדע מאל האבן, אבער די הלכה אין שולחן ערוך האט נישט צו טון מיט שמירת עיניים, די הלכה אין שולחן ערוך איז אז א מענטש א מענטש בשעת ווען ער איז מיט זיין ווייב זאל ער נישט דמיונ'ען כאילו ער איז מיט א צווייטן, אבער נישט די הלכה איז ווייל אין הכי נמי אפילו אפילו מען האט געזעהן עפעס דורכן טאג און ווען א מענטש איז קאנעקטעד מיט זיין ווייב קומט עס נישט אריין אפילו ס'איז ס'מיינט ביי אים גארנישט און איך זאג די די גרעסטע ראי' פון דעם איז פאר דער רבינו גרשום האט געמאכט א תקנה מען זאל נישט האבן מער ווי איין ווייב פלעג יעדער מענטש האבן יא עטליכע ווייבער יא די גמרא ברענגט רבא האט געזאגט א עצה אז מען האט א ווייב ביהעיווט נישט

יא, אבער די גאנצע זאך איז קאנעקשאן, די זאך איז נישט אז ס'קומט אריין א, במילא דער דער מענטש וואס האט געפרעגט די שאלה איז א גרוש, ער ווארט ביז די פיקטשער פון זיין ווייב וועט ארויסגיין פון זיין סיסטעם, ניין, ער קען חתונה האבן, ער קען אפילו וויסן עקזעקטלי וויאזוי די ווייב האט אויסגעקוקט, און ער וועט זיין מער קאנעקטעד מיט די צווייטע ווייב, אוטאמעטיקלי וועט עס, וועט גארנישט געשען. אקעי? אקעי, צווייטע שאלה. שרייבט אזוי, דאס האב איך געהערט פאריגע וואך האט מען האט מען האט מען גערעדט אז די פרוי האט פארציילט אז ס'האט געכאפט אז די מאן האט געקוקט אויף אויף שמוץ. שוין, איך האב אויך געזאגט אבער פאריגע וואך, בקיצור שרייבט אזוי, דאס איך האב פאריגע וואך מסביר געווען איז זייער זייער פארשטענדליך, אבער איך וויל זי מיר זי מיר פרעגן אזא שאלה, זי שרייבט אזוי, זי האט אמאל געהאט די פראבלעם, זי האט אמאל געכאפט איר מאן קוקן אויף שמוץ איז זי געגאנגען רעדן מיט איר מיט איר רב, און דער רב האט אנגעהויבן צו מאכן קולות אויף איר, דער רב האט געטענה'ט צו איר אז זי איז שולדיג פארוואס איר מאן קוקט אויף שמוץ, ווייל זיכער גיט זי נישט פאר דעם מאן וואס ער דארף, במילא וועגן דעם גייט ער קוקן אויף שמוץ. שוין, ס'האט מיך זייער שטארק געבאדערט די ערשטע רגע, אז דאס בין איך אויך שולדיג, דאס וואס ער קוקט אויף שמוץ איז נאך מיין פראבלעם אויך, אבער זי האט עס אקסעפטעד, דער רב האט געזאגט אז זי האט עס אקסעפטעד, שוין, און זי זאגט אז. און זי האט אנגעהויבן צו פילן זי דארף טון וואס די מאן וויל, דאס דארף זי טון ווייל ס'איז איר אחריות אים צו אים צו פראטעקטן, סאו זאגט זי זאגט זי אזוי, קודם ס'האט גארנישט געארבעט, פארקערט די מער כ'האב אנגעהויבן אים נאכצוגעבן האט ער אנגעהויבן צו וואטשן נאך מער זאכן, וואס נאך? וואס נאך קען ער טון מיט די ווייב? סא למעשה ס'האט נישט געהאלפן ער האט געסטאפט צו קוקן שמוץ, ער ער קוקט מער. און נאכדעם זאגט זי אז זי איז אנגעקומען צו א מצב זי איז אזוי פארעקלט פון די גאנצע מצוה ווייל ער טוט אזעלכע צודרייטע זאכן, ממילא זי איז פלעין פארעקלט, זי זי זי טוט עס ווייל דער רב האט געזאגט אז זי מוז עס טון ווייל זי מוז צושטעלן פאר די מאן, אבער זי זאגט אז זי זי פילט ממש זי וויל שטארבן, זי זי קען מער נישט לעבן. שוין, פרעגט זי פרעגט זי וואס זאל זי טון, זי ווייסט עכט נישט וואס צו טון. די תשובה איז, חס ושלום צו זאגן אזא זאך אז א פרוי איז שולדיג ווען די מאן וואטשט זאכן וואס מען טאר נישט, ס'האט גארנישט מיט די פרוי אנגעשטויסן. אפילו א פרוי גיט נישט פאר די מאן וואס ער דארף, נאכמאל, אוודאי מאן און ווייב דארפן לעבן צוזאמען און אוודאי דאס, אבער זאגן אז די סיבה פארוואס א מאן קוקט שמוץ ווייל א פרוי גיט נישט פאר די מאן וואס מען דארף, דאס איז נארישקייט און ס'הייבט נישט אן ווייל ס'איז דא אסאך מענטשן וואס די פרוי גיבט יא פאר די מענער וואס זיי דארפן, זיי קוקן נאך אלץ, דאס טוישט נישט די נסיונות יא צו קוקן און נישט צו קוקן, על כל פנים יא, א מאן האט נסיונות יא, א מאן האט א תאווה צו קוקן, די מעשה איז פרויען פארשטייען עס נישט, ווייל דער אייבערשטער האט געמאכט אז פרויען האבן נישט אזוי די נסיון, פרויען האבן נישט די נסיון פון שמירת עיניים, און א פרוי גייט אין די גאס און זי זעהט און זי זעהט אויסגעלאסענע פיקטשערס, זיי האבען נישט קיין תאווה צו קוקען, זיי האבען נישט קיין תשוקה צו קוקען, ווייל זיי זאגען פוי דיסקאסטינג און די, מענער האבען א תאווה צו דעם, כ'האב אמאל מסביר געווען אז פארוואס איז אזוי, האב איך געזאגט אז מענער האט דער אייבערשטער באשאפען ווי האט דער אייבערשטער באשאפען א מאן אין אויף די עולם הגשמי, יא דער אייבערשטער האט באשאפען אדם הראשון פון די הר מוריה, די גמרא ברענגט ער האט גענומען זאמד פון דארט און גענומען זאמד פון אלע עקן פון די וועלט און געמאכט א געמאכט די די די ווי מ'זאגט ס'איז געווען נו ס'איז געווען בלאט אזוי ווי יא און ער האט געמאכט א מענטש. נאכדעם האט דער אייבערשטער נאך ווען ס'אדם אדם איז געווארן אדם שטייט די אייבערשטער האט גענומען אדם אריינגעלייגט אין גן עדן אזוי שטייט אין פרשת בראשית איינגעשלעפט אדם און געמאכט אדם און ארויסגענומען די ביין, און אין גן עדן האט דער אייבערשטער געמאכט אז האט דער אייבערשטער געמאכט פון די ביין האט דער אייבערשטער געמאכט חווה. סאו עס קומט אויס ווי איז באשאפן געווארן חווה? אין גן עדן. ווי איז אדם באשאפן געווארן? אויף די עולם הגשמי. סאו א מענטש, די אדם איז באשאפן געווארן אין די עולם הגשמי איז א מענטש תאוה'דיג, און א פרוי איז באשאפן געווארן אין די עולם אין גן עדן, עולם הנשמות. ממילא וועגן דעם א פרוי איז מער רוחנית ווי א מאן, דאס איז די סיבה, יא ספרים זאגן אז א פרוי דארף נישט לייגן קיין תפילין, ווייל א פרוי, פארוואס שטייט א פרוי דארף נישט לייגן קיין תפילין? ווייל א פרוי דארף נישט קיין תפילין, א פרוי איז הייליגער, אין א געוויסע זין שטייט א פרוי אויף א העכערע דרגה ווי א מאן, א מאן איז גשמיות'דיג, מער גשמיות'דיג, דארף ער האבן תפילין זאל אים קאנעקטן צו די אייבערשטער, אבער א פרוי איז פון זיך אליין קאנעקטעד, יא זי איז מער א אויף א העכערע, זיי זענען אויף א העכערע לעוועל. ממילא דאס איז די פראבלעם, סאך מאל פרויען זעען אז מענער קוקן די זאכן, זיי פארשטייען עס נישט, זיי פארשטייען עס טאקע נישט, ווייל זיי האבן, זיי פארשטייען עס נישט, וואס קוקט ער דאס? סאו סאו ממילא, זייער אסאך מאל געשעהן ווען פרויען כאפן א מאן וואטשן וואטשן זאכן וואס איז נישט שיין, קוקן זיי אן די מענער ווי זיי זענען רשעים אדער איך ווייס וואס, זיי זענען עכטע עקלדיגע מענטשן, און דאס דארפן פרויען וויסן, ס'איז נישט אמת, אפילו ס'מאכט זיך א מאן קוקט אמאל איז ער ווערט ער נאכנישט פון דעם קיין עקלדיגע מענטש, ער האט א תאווה, זי האט נישט די תאווה, און ער האט יא די תאווה, סאו למעשה נאכאמאל, א מאן דארף זיך קאנטראלען, אבער אויב ס'געשענט אמאל, אויב א פרוי כאפט אמאל א מאן, ער האט געוואטשט, דארף נישט די פרוי אנקוקן די מאן, פינישט, פארלוירן די קרעדיט, נאו מאר. ער איז ער איז א שייגעץ. ער איז נישט קיין שייגעץ. איך זאג איך ברענג די ראיה פון יעקב אבינו. יעקב אבינו האט געזאגט אויף יוסף בנות צעדה עלי שור, יא שטייט האט זוכה געווען צו עלי עין עולי עין, יא ס'האט ברכה געווען די ברכה וואס ער האט געגעבן דארט וידגו לרוב בקרב הארץ, יא האט ער געזאגט פארוואס ווייל ס'שטייט ווען יוסף איז ארויס אין מצרים שטייט דארטן אז. פרעה האט געזען די קדושה פון יוסף, ער האט געזען ווי יוסף האט אזעלכע הייליגע אויגן, האט ער געוואלט מכשיל זיין יוסף מיט שמירת עיניים, האט ער אויסגעשטעלט דארטן צוויי שורות פון פרויען וואס זענען נישט אנגעטון, און יוסף זאל קוקען אויף זיי, און יוסף האט נישט אויפגעהויבן די אויגן, סאו למעשה וועגען דעם האט ער זוכה געווען, ס'טייטש די האלבע שעה וואס ער איז געפארן דארט אין די וואגן נישט אויפגעמאכט די אויגען, האט ער זוכה געווען צו ברכת א עלי עין, יא עולי עין, יא, אונז האמיר היינט די נסיון וואס יוסף האט געהאט, קען מען האבן יעדע רגע אין טאג, יא, א מענטש וויל, קען ער זען וויפיל ער וויל, נאך אסאך מער וואס יוסף האט געקענט זען אין מצרים, איך בין זיכער, סאו למעשה, סאו, און און א מענטש האלט זיך צוריק און ער קוקט נישט, איז ער א צדיק, יא, יעצט ס'מאכט זיך אמאל מען האט יא געקוקט, ווערט נישט נאכנישט מען פון דעם א רשע, דאך וואס מען דארף תשובה טון, מען דארף זיין וואויל, אבער א פרוי זאל נישט אנקוקען א מאן אויב זי האט געזען ווי די מאן האט געקוקט, אקעי פארלוירן די קרעדיט, ניין ס'איז נישט אזוי, ס'איז נישט נישט דאס איז די נישט ער ווערט נאך נישט קיין שייגעץ, און און די מציאות דארף זיין פרויען דארפן אנקוקן די מענער אויף גאר א אנדערע וועג, פארקערט ווען א פרוי כאפט א מאן אז די מאן קוקט אויף פלעצער ווי מען טאר נישט, צוויי זאכן, קודם די פרויען זאלן נישט פון דעם זאגן, איך זע מסתמא מיין מאן איז נישט זאט, סאו איך מוז אים געבן מער כדי ער זאל ווערן זאט, ניין דאס איז ראנג, יא ס'גייט נישט ארבעטן, ס'איז נישט די פשט איז אז זי'ט געבן מער גייט ער אויפהערן צו קוקן, ס'איז כ'פרעג, ס'האט נישט קיין שייכות איינס מיטן צווייטן, דו ווייסט וואס די פרוי דארף געבן פאר די מאן? רעספעקט, א מאן דארף פילן אז די פרוי רעספעקט אים. פארקערט, ווען א פרוי זעט אז דער מאן אז דער מאן האט געקוקט ווי מען דארף נישט, מיינט אז די פרוי אז דער מאן פילט נישט אז ער איז א מאן. די רגע וואס א מאן גייט פילן ער איז א מאן, ער האט א פרוי וואס עקסעפט פון אים ליבשאפט, דאס טייטש זי גיט רעספעקט פאר אים, דאס איז די גרעסטע שמירה פאר א מאן זאל נישט וועלן גיין אויף די אלע פלעצער. דאס טייטש א מאן דארף האבן די געפיל אז ער איז א מאן, אז די פרוי האלט אים טייער. די מער וואס א פרוי וועט האלטן די מאן אז די אז אז ער איז א שייגעץ, נא בלית ברירה איך מוז אים געבן ווייל ער איז א ער איז א נידריגע מענטש, ער איז א שמוציגע מענטש סאו איך מוז אים געבן דאס, וואס גייט געשען איז די מאן וועט וועלן גיין מער אויף דעם, ווייל די מאן גייט נישט פילן קיין רעספעקט פון די פרוי, די מאן גייט נישט פילן אז די די פרוי רעספעקט אים, פונקט פארקערט, סאו למעשה דאס וואס וואלט געקענט אפהאלטן די מאן פון גיין אויף די אלע פלעצער ווייל די מאן פילט ער איז א מאן, ער איז א משפיע, ער איז א מאן, ער איז א גברא, און דאס דארף צו מאכן אז די מאן זאל זיין צופרידען, גייט זיין די פארקערטע מעשה. סאו וועגן דעם, וועגן דעם ווען א פרוי כאפט א מאן האט געוואטשט דארף א פרוי נישט ווערן, נישט ווערן ברוגז, נישט ווערן אויפגערעגט, און ס'איז גאר, נאכאמאל, די פרוי מעג מחזק זיין די מאן, דארף זיך שטארקען, און איך פארשטיי, איך האב נישט די נסיונות, א פרוי דארף זאגן פאר די מאן איך האב נישט די נסיונות, איך פארשטיי דו האסט יא די נסיונות, ביסט א מאן, מ'דארף זיך שטארקען. און פארקערט די מער א פרוי, איך רעד פון עקספיריענס, איך רעד מיט אסאך מענטשן, די עקספיריענס ווייזט די מער א פרוי פארשטייט די מאן, סטאפט די מאן. און די מער א פרוי פארשטייט נישט די מאן און די פרוי שטייט, ווייס איך האב געהערט פון, יא איך האב אמאל שוין געהערט פון א רב האט זיך אמאל געדינגען מיט מיר, ער זאגט מיר, ער זאגט מיר אז ס'שטייט כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אויב ס'שטייט כה תאמר לבית יעקב, כה תאמר לבית יעקב, ווייל אידישקייט הייבט זיך אן מיט די ווייבער, אזוי האט דער אייבערשטער אנגעהויבן מיט מתן תורה, כה תאמר לבית יעקב, און ותגיד, תגיד איז א לשון פון גידים, יא זי דארף, זי דארף אים טרייבערען, יא ארויסנעמען די אדערען פון די קישקעס וואס זי דארף אים טרייבען, אזוי דאס וועט אפהאלטן די מאן פון טון עבירות, האב איך געזאגט רש"י אויפן פלאץ זאגט אנדערש, רש"י זאגט ותגיד, דברי אגדה, מ'דארף מושך זיין די הארץ, פארקערט די פרוי דארף כאפן די מאן, כאפן די מאן, די מאן'ס הארץ, פארקערט די פרוי זאל ווייזן פאר די מאן, איך פארשטיי דיך, מען קען האבן נסיונות, ס'איז אקעי, און די מציאות ווייזט, איך זאג נאכאמאל, די מציאות ווייזט, ס'איז א פאקט וואס מען זעט בחוש, ווען א ווען א מאן פילט אז די פרוי רעספעקט אים אין עני מצב, דאס מאכט אז א מאן זאל עכט וועלן זיין ערליך. ס'ארבעט, איך זאג אז ס'ארבעט. נאר ווי איך האב שוין געזאגט אז יעדער מאן דארף זיך ווי מאכן גדרים וסייגים, יעדער מענטש זעט זיינע נסיונות, און יעדער מענטש דארף מחליט זיין וואס ער דארף צו טון וועגן זיינע נסיונות, אבער על כל פנים מיט דאס וואס די פרוי שטייט און טשעקט די מאנ'ס פאון ווי ער איז געגאנגען יעדן טאג, דאס ארבעט נישט און ס'טוט די פארקערטע. און. און אונז מענער דארף מען וויסן אז ס'מאכט זיך אמאל מ'איז נכשל געווארן דארף מען זיך שטארקן און מ'הייבט אן נאכאמאל, יא מ'הייבט אן נאכאמאל. די וויז'ניצער רבי זכרונו לברכה פלעגט זאגן אלעמאל, אפילו מ'איז דורכגעפאלן הונדרעט מאל א טאג, האט ער געזאגט, זאל מען די הונדרעט און איינס מאל נישט דורכפאלן, כסדר דאס געזאגט, א מענטש זאל נישט פילן ווי, איך בין שוין, איך בין שוין געענדיגט, איך בין שוין א פארפאלענער, נישט א פארפאלענער,

עדיקטעט מיינט אז איינער קען נישט לעבן אן דעם, אזוי ווי איינער איז עדיקטעט צו אלקאהאל, איינער איז עדיקטעט צו געמבלינג, ס'איז דא מענטשן וואס זענען עדיקטעט, יעצט ווען א מענטש ווען ס'קומט אן צו די מצב פון עדיקשאן, דארטן דארטן פארט ער שוין אריין אין א אנדערע, איז עס פארט עס אויף א אנדערע אויף א אנדערע וועג, ס'איז דא. כ'האף מ'קען עס אביסל מסביר זיין, איר ווייסט אין די ברעין איז דא איז דא דריי בעסיקלי איז דא דריי חלקים וויאזוי די מח פון א מענטש איז אויסגעשטעלט, ס'איז דא די די פראנט חלק וואס דאס איז די רעשענעל ברעין, נאכדעם איז דא די עמאשענעל ברעין, נאכדעם איז דא די דריטע חלק וואס וואס ס'איז. על כל פנים, די ווען א מענטש גייט אריין אין די מצב פון אדיקשאן, עני עני אדיקשאן וואס א מענטש האט, איז ער שוין נישט אין די רעשענעל ברעין. ס'טייטש אזוי די ווען א מענטש זאל טרייען, ער האט אן אדיקשאן, ער זאל טרייען צו, ווייס איך ווי, דורכצוטראכטן, ווייס איך ווי, ס'לוינט זיך יא, ס'לוינט זיך נישט, כ'האב מחליט געווען אז ס'לוינט זיך יא, ס'לוינט זיך נישט, ס'וועט נישט ארבעטן. איך זאג, ווען א מענטש איז אדיקטעד, דארף מען האבן גאר א אנדערע העלפ. ס'העלפט נישט דאס וואס א מענטש גייט אריין אין די מצב פון, כ'וויל מיך שטארקן, מח שליט על הלב, מח שליט על הלב איז, ווען א מענטש איז נישט אין די מצב פון אדיקשאן. איך זאג ווען איינער איז אדיקטעד צו צו בראנפן, ער האלט יעדן טאג טרינקט ער, אדער איז ער אדיקטעד צו דראגס, און און בקיצור מען גייט דורך טון די סוגיא, מען גייט דורך טון די נושא, נע, ס'לוינט זיך נישט צו זיין אויף דראגס, נע, מ'וועט עס דורך טון בעומק וברוחב, און מ'וועט זאגן מח שליט על הלב, ניין ס'גייט נישט ארבעטן, אויב מ'גייט נישט גיין פאר העלפ פאר אדיקשאנס גייט עס נישט ארבעטן, ס'איז דא העלפ פאר דעם. יא פארוואס פארוואס זאגט מען נישט דא מח שליט על הלב ווייל די פראבלעם איז נישט אין די מח פון טראכטן, מח שליט על הלב זאגט מען ווען די ווען די מענטש איז נאך אין די רעשענעל מיינד, ער איז נאך אין די מיינד פון טראכטן, דעמאלס קען איך זאגן אז ס'איז שליט אויף די געפילן, אבער די רגע וואס א מענטש איז אויף אן אנדערע מצב, ער איז נישט דארט, ער איז נישט אין די מצב פון פון שכל, ער איז אין די ער איז אין א עמאשענעל סטעיט, סאו בקיצור ער וויל יעצט טרינקען, סאו סאיז דא סאיז דא עצות פאר דעם, יא סאיז דא העלפ פאר דעם, ווען איינער איז אין א מצב ער איז עדיקטעד צו פארן דארף ער גיין פאר העלפ, דארף ער גיין עכט פאר העלפ, ער דארף האבן העלפ, ס'גייט נישט העלפן די, קיצור דאס איז האט מען גערעדט האט מען גערעדט אויף א נארמאלע, א מענטש איז נישט עדיקטעד, ס'מאכט זיך אמאל א מענטש האט א נסיון, ער קוקט אמאל ער איז אדורך געפאלן, לאמיר זאגן ס'מאכט זיך אפילו אפט, לאמיר זאגן יעדע שטיקל צייט קוקט ער אביסל, לאמיר זאגן ער שטארקט זיך, נאכדעם פאלט ער אדורך נאכאמאל, דארט האב איך געזאגט אז געווענטליך ווען איינער האט א עכטע שטארקע שלום בית, ער האט א עכטע קאנעקשאן מיט זיין ווייב, געווענטליך גייט נישט גיין דארט. אבער טאמער א מענטש איז איז עדיקטעד, דארטן פארט ער שוין אריין אין א אנדערע, דעמאלטס איז א אנדערע א אנדערע, דארף מען אנדערע העלפ. קיצור נאך א שאלה, אביסל אוועקגיין פון די טאפיק, נישט אזויפיל רעדן פון די זעלבע טאפיק. קיצור איינער האט מיר געפרעגט אזוי וועגן די שבת סעודה, יא, ער זאגט אזוי, ער שרייבט מיר ער האט געהערט פון אסאך מחנכים אז די שבת סעודה איז די צייט וואס מען קען וואס מען קען מחנך זיין די קינדער און מען קען אריינברענגען אידישקייט אין די קינדער, ער זאגט איך ארבעט אויף דעם, איך ארבעט אויף דעם שוין זייער א לאנגע צייט, איך טריי פאר צו לערנען חסידישע ספרים ביי די סעודה, איך טריי צו זינגען די גאנצע זמירות של שבת, איך טריי צו פארציילן מעשות פון די יארצייטן פון די אלע צדיקים פון די קומעדיגע וואך פון די פאריגע וואך, עס ארבעט נישט. אמאל דער קינד ביהעיווט נישט, יענע קינד ביהעיווט נישט, די קינדער שמועסן, איך וויל זאגן תורה און מען הערט מיך נישט אויס, און מען, וואס וואס זאגסטו? און און די מעשה איז געווען אז שוין איך וויל מאכן פון די שבת טיש א א א צייט וואס מען קען מחנך זיין די קינדער און ס'גייט מיך נישט, סאו וואס זאל איך טון? פרעגט מיך עצה. בקיצור די תשובה איז אזוי, דאס איז א אמת אז די שבת סעודה איז זייער א זמן וואס מען קען משפיע זיין אמונה און חינוך פאר די גאנצע משפחה, מען קען מאכן א שמחת החיים, מען קען מאכן די גאנצע אידישקייט זאל זיין א געשמאק פאר די קינדער מיט א שבת סעודה, אבער דאס איז נאר אז די לופט, די שטוב, יא, איז א רואיגע מצב. אויב אויב די אויב די לופט איז אנגעשטרענגט און די טאטע פירט זיך אויף ווי די משגיח אין ישיבה, אדער ווי די מלמד אין חדר אדער ווי די טיטשער אין סקול, און זעץ דיך אראפ, די די עס אויף, מען דארף עסן די גאנצע שבת סעודה, מען דארף אויפעסן, ס'איז א מצוה צו טשאלנט, מען דארף עס איז א שבת'דיגע מאכל, וויאזוי קען מען איבערלאזן, מען דארף אויפעסן די פיש, מען דארף עסן אלע מאכלי שבת, מען קען נישט, טאטי איך האב עס נישט ליב, נישטא אזא זאך, שבת'דיגע עסן דארף מען אויפעסן, און ווען מען לערנט פאר א שטיקל רבי ר' מיילעך, דארף מען אויסהערן, יא זיין טאטע האט געלערנט רבי ר' מיילעך ביי די שבת טיש, איי די קינדער פארשטייען נישט קיין איין ווארט וואס רבי ר' מיילעך זאגט, טאטע פארשטייט אויך נישט, אבער על כל פנים דאס איז די, אזוי דארף מען טון א שבת סעודה, און מען דארף זינגען די גאנצע זמירות של שבת, יא, אלע אידישע ניגונים מיט די ענגלישע, אלעס דארף מען זינגען, ווייל ווייל דאס מיינט מען ברענגט אריין קדושת שבת, יעצט פארוואס פארשטייען דאס נישט די קינדער? די קינדער דארפן דאס פארשטיין, ס'איז א הייליגע שבת טיש, יעדער זאל זיצן אויפן פלאץ, און חס ושלום אויב א חתן האט געהאט א קינד וויל אויסטון די שטריימל ביי די סעודה, וואס רעדסטו, מען טוט אויס די קרוין, די קייסער, די הערי, און און בקיצור, די לופט איז אנגעשטרענגט, ס'איז אנגעשטרענגט די לופט, ס'איז נישט ס'איז נישט קיין רואיגע אטמאספער, ס'איז נישט קיין ס'איז נישט קיין הייליגע אטמאספער, ס'איז נישט קיין א געשמאקע אטמאספער, אז מען וויל מען וויל אריינברענגען אידישקייט אין די קינדער ביי די שבת סעודה דארף מען וויסן אזוי, מען דארף וויסן קינדער זענען קינדער, יא בפרט אונז יא אונז אלע האבן גרויסע, קליינע, יא, יונגלעך, מיידלעך, און אלע זעצן זיך אראפ ביי א שבת טיש, פארשטייט זיך קינדער זענען נאך נישט אויסגעארבעט, אדם עיר פרא יולד, יא קינדער זענען זענען געבוירן דאנקיס, יא, ווי אזוי מאכט מען א דאנקי אויס דאנקי, סאו וואס די עלטערן וועלן זאגן, וואס הייסט, מיט מיט געבן גוטע פעטש פאר די קינדער, מיר וועלן זיי איינזיצן, יא, מיר זאגן נישט זיי וועלן איינזיצן, מען מאכט זיי זאלן זיין דאנקיס וואס זענען, וואס זיי זענען צוזאמגעבינדען, בקיצור וואס געשעט איז מען גיבט גוטע פעטש און זיי זיצן, סאו זיי ווערן זיי נישט קיין מענטשן מיט דעם, זיי ווערן דאנקיס וואס מען האט זיי איינגעשפאנט, יא, אז מען וויל טרייען צו מאכן פון אונזערע קינדער מענטשן, סאו. מען דארף זיי געבן די די פרידאם אביסל, יא, זיי זענען נאך קינדער, זיי מעגן זיך פייטן, אז א קינד טשעפעט א צווייטע קינד, אדער אז דו זעסט אז דיינע קינדער האבן נישט קיין געדולד צו אויסצוהערן דער רבי ר' אלימלך, איך זאג דיר צו, דער רבי ר' אלימלך וועט דיך מוחל זיין אויב דו וועסט אים נישט לערנען ביי די שבת טיש, יא, דער רבי ר' אלימלך האט די מערסטע געהאקט אויף עצבות, יא, סאו מען לערנט א שטיקל רבי ר' אלימלך און יעדער איינער איז ברוגז, וואס לערנסטו דער רבי ר' אלימלך, גיי זאגן א שיינע ווארט אויף די סדרה א.

און פארוואס האט ער יעדע יאר א קינד? ווייל ער האט וואלט זייער שטארק געוואלט האבן א קהילה, קיינער האט אים נישט געוואלט אויפנעמען צו זיין א רב, ער האט נישט פאר וועמען צו געוועלטיגען, סאו ער האפט אויף זיין משפחה וועט ער יא קענען געוועלטיגען, סאו דארף ער האבן יעדע יאר א קינד אז זיין קהילה זאל זיין נאך גרעסער, און נאכדעם ביי די שבת טיש וואס דארט טוט זיך אפ, דו הערסט, ער זיצט דארטן א שבת'דיגע סעודה, קיינער טאר זיך נישט רירען פון פלאץ, קידוש מאכט ער דארטן צען מינוט מיט זיינע קרעכצן מיט זיינע

די אמת איז, אונז דארף מען זיין אנדערש, יא, אונז דארף מען וויסן, אונז האבן קינדער, קינדער זענען, זענען נישט ערצויגן, ס'איז א נארמאלע זאך אז, אז, אז קינדער מאכן נערוועז, ס'איז א נארמאלע זאך אז קינדער טשעפענען זיך, ס'איז גוט, ס'איז פיין, איינער געבט פאר די צווייטן, מ'זאל געבן נאש פאר די קינדער, ניין, מ'איז ביזי, ס'איז נישט העלטי, זאל געבן, זיי דארפן נישט עסן אלע שבת סעודה, א קינד וויל נישט עסן קיין פיש, עס נישט קיין פיש, מ'קען זאגן, ווילסט עסן א ברעקל, ווייסט לכבוד שבת, אבער טאמער וויל ער נישט, איז נישט, איז נישט, בקיצור, ס'איז.

פארציילן אז ס'איז די וואך די יארצייט פון רבי'ן ר' בער, און און און פארציילן עפעס א מעשה וואס ער פארשטייט אויך נישט, אבי מ'פארציילט א הייליגע מעשה פון די הייליגע רבי ר' בער, פיין איז א שיינע זאך אבער נישט ביי די שבת טיש, שבת טיש דארף זיין א אנדערע זאך, שבת טיש דארף זיין א רואיגע אטמאספער, א געשמאקע אטמאספער, זאל זיין א עכטע איינגענעמע, זאל זיין א איינגענעמע. מ'זאל עכט מאכן א שבת פארטי, קויפן אלע נאשערייען, די אלע דזשעליס, כ'זאג נישט מ'דארף זיך אנפרעסן, מ'זאל האבן בויך וויי, כ'רעד אבער ס'דארף זיין א געוויסע אטמאספער, אז די קינדער וועלן חתונה האבן שפעטער, דאס זאלן זיי געדענקען, יו, די שבת סעודה איז געווען אזוי געשמאק, יא, ס'איז געווען א געשמאק, מ'האט וואס צו געדענקען. אויב ס'פעלט אויס זיך אראפצולייגן פרייטאג נאכמיטאג פאר א האלבע שעה פלעין מ'זאל קענען. ס'דארף זיין א שבת סעודה וואו מען זאל וויסן מען זאל אויסנוצן די געלעגענהייט אז מען גייט מען גייט האבן א געשמאקע ענדזשויעבל טיים מיט די קינדער יא מען זאל עס נעמען פאר א פאר א פאר א פאר א זכות אבער נישט נישט מיט די אנגעצויגענקייט יעצט טאמער איינער קומט פון א שטוב וואס שוין דאס איז די חינוך און אנדערש איז די מאמע מילך מ'קומט פון די מאמע מילך וואס מ'האט מ'האט געשריגען מ'האט געמאכט קולות מ'האט דאס, זאל מען וויסן מ'זאל ארבעטן אויף זיך פטור צו ווערן פון די פעסט, נעמען די פעסט אוועק ווארפן, אסאך מאל דארף מען גיין פאר העלפ פאר דעם, אבער על כל פנים מ'דארף וויסן אז מ'דארף אנהייבן פון פריש, מ'הייבט אן פריש, מ'הייבט אן א נייע פעידזש, איך גיי אנהייבן א שטוב, מיינע קינדער גייען מיר האבן א שבת טיש ס'וועט זיין א מחיה איך וועל עס מאכן ענדזשויעבל און ס'וועט זיין מורא'דיג אקעי.